ברוך השם, מסכת קידושין, דף מ ח, עמוד א', די שורה הייבט זיך אהן מיט די ווערטער נימא כתנאי. זאגט די גמרא, נימא כתנאי, מיר וועלן זאגן אין דעם דין וואס רב האט געזאגט, המקדש במלווה אינה מקודשת, רב האט דאך געזאגט אפילו די מלווה איז בעין, מען האט נאך נישט אויסגעגעבן, זאגן מיר, ס'איז שוין נישט קיין געלט פון דער מלווה, ס'איז שוין איר זאך און ער גיט איר גארניט ניט, און מיר זאגן אין דעם איז דא א מחלוקת פון תנאי. מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, איינער זאגט צו א פרוי, התקדשי לי בשטר רבי מאיר אומר, רבי מאיר זאגט אינה מקודשת, זי ווערט ניט מקודש, אפילו די פעיפער פון דעם שטר איז ווערט א שווה פרוטה, איז זי אויך נישט מקודש, ווייל ער וויל דאך איר נישט מקדש זיין מיט דעם פאפיר, נאר מיט דעם וואס עס שטייט דארטן געשריבן מיט דעם חוב, און המקדש במלוה איז אינה מקודשת ורב אלעזר אומר מקודשת, רב אלעזר זאגט זי איז מקודש אפילו די פאפיר איז נישט ווערד קיין פרוטה דאך איז זי מקודש, ווי מיר לערנען יעצט אין די הוה אמינא איז דער טעם פון רב אלעזר'ן ווייל מקדש במלוה מקודשת וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, אז שמין את הנייר, מען טוט אפשאצן די פאפיר, אם יש בו שווה פרוטה מקודשת, אויב אין דעם ס'האט א ווערדע פון א פרוטה איז זי מקודש, ואם לאו, און אויב ניט, אינה מקודשת. ס'איז אזוי, לויט ר' מאיר'ן טראכט נישט זי וועגן דעם פאפיר. מיט וואס איז ער איר מקדש? ווי מען לערנט אין די הוה אמינא מיט א מלוה איז אינה מקודשת. רב אלעזר לערנט, המקדש במלוה מקודשת. און די חכמים זאגן אז איר דעה איז אויכעט אויף דעם פאפיר, דעריבער אז דער פאפיר איז ווערט א פרוטה איז זי מקודש, און אויב נישט איז זי נישט מקודש. האי שטר היכי דמי? דא שטייט דאך די ווערטער התקדשי לי בשטר. וואָס פאַר אַ שטר רעדט זיך דאָ? אילימא וועסטו וועלן זאָגן, שטר חוב דאחרים. נישט זי איז אים געווען שולדיק געלט, נאָר אַנדערע מענטשן זענען אים געווען שולדיק געלט, גיט ער איר איבער דעם חוב. אויב כ'וועל אַזוי אָ לערנען, קשיא דרב מאיר אדרב מאיר, איז דאָך אַ סתירה פון רב מאירן אויף ר' מאירן. פריער דף מ ז עמוד ב' איז געווען א ברייסע התקדשי לי בשטר חוב וואס מיר האבן דארט אפגעטייטשט מיינט מען בשטר חוב של אחרים זאגט ר' מאיר מקודשת ממילא קען איך נישט לערנען אז דא מיינט מען שטר חוב של אחרים ווייל שטר חוב של אחרים האלט ר' מאיר מקודשת אלא דארף איך טייטשן אז דאס רעדט זיך בשטר חוב דידה אז זי איז אים שולדיג געלט און ער האט א שטר חוב. אין וואס פאר א סברא קריגט מען זיך ובמקדש במלוה קמיפלגי. רבי מאיר האלט אז מקדש במלוה אינה מקודשת, און רבי אלעזר האלט אז מקדש במלוה מקודשת, און די חכמים ווידער לערנען אז מקדש במלוה אינה מקודשת, נאר וואס דען די דעה איז אויך אויף דעם פאפיר, דעריבער אז די פאפיר איז ווערט א שוה פרוטה איז מקודשת. אמר רב נחמן בר יצחק, האט רב נחמן בר יצחק געזאגט, דא רעדט זיך נישט פון קיין שטר חוב אינגאנצן, ס'שטייט דאך נאר דא אט די ווערטער התקדשי לי בשטר, הכא במאי עסקינן, דא רעדט זיך כגון שקידשה בשטר שאין עליו עדים, מ'מיינט א שטר אירוסין, א אשה ווערט דאך נקנית בכסף בשטר ובביאה, האט ער איר אנגעשריבן אויף א פאפיר הרי את מקודשת לי, און ר'האט נישט געחתמעט אויף דעם קיין עדות, נאר האט דאס איר איבער געגעבן פאר עדות, איז דא אט די מחלוקת, א שטר וואס ס'איז נישט געחתמעט קיין עדות, מ'האט עס איבער געגעבן פאר עדות, צו דער שטר איז א שטר. דער יסוד פון דער מחלוקת איז לגבי גיטין, דארט שטייט, רבי מאיר זאגט עדי חתימה כרתי, אז וועלכס מאכט די גירושין די עדים וואס האבן זיך געחתמעט און רבי אלעזר לערנט עדי מסירה כרתי ורבי מאיר לטעמיה און רבי מאיר גייט לויט זיין טעם דאמר וואס ער זאגט ביי גירושין עדי חתימה כרתי אז וועלכעס מאכט דעם גט פאר א גט די עדי חתימה און אויב דא איז די זעלבע זאך ביי קידושין דארף אויכעט זיין עדי חתימה און דא ער האט איבערגעגעבן א שטר אירוסין, און ס'איז נישט געווען געחתמעט קיין עדות, זאגן מיר, אינה מקודשת. ורבי אלעזר לטעמיה, רבי אלעזר גייט לויט זיין טעם, דאמר וואס ער לערנט עדי מסירה כרתי, אז דער עיקר עדות איז עדי מסירה, לגבי די שטר, ולגבי א גט איז עדי מסירה כרתי מאכן די גירושין, איז די זעלבע זאך דא אויך ביי קידושין, וועלכע עדות מאכן דעם שטר א שטר די עדי מסירה, און דא איז דאך געווען עדי מסירה, דעריבער זאגט רבי אלעזר אז ס'איז מקודש. ורבנן, און די רבנן, מספקא להו, זיי איז א ספק, אי כרבי מאיר, צי מיר לערנען ווי רבי מאיר אז עדי חתימה כרתי, אי כרבי אלעזר. און זיי האלטן אבער אז דעתה אניירא, אז מ'איז מ'טראכט אויך אויף דעם פאפיר. הילכך דעריבער שמין טוט מען אפשאצן את הנייר די פאפיר, אם יש בו שווה פרוטה, אויב דאס איז ווערט א פרוטה מקודשת, אלס וועלכן דין? אלס דין כסף, אלס שווה כסף, ואם לאו אינה מקודשת, רש"י זאגט איך קען נישט לערנען דעם ואם לאו אינה מקודשת, ווייל אויב ס'איז נישט ווערט קיין פרוטה איז דאך א ספק קידושין, ווייל מיר זאגן דאך אז די חכמים ווייסן נישט צי ווי רבי מאיר צי ווי רבי אלעזר, ס'קען דאך זיין ווי רבי אלעזר, איך לערן נאר אם יש בו שווה פרוטה איז זי מקודשת. ואיבעית אימא, דו ווילסט זיך דאך זאגן ווי כ'האב פריער געזאגט אז רעדט זיך האט ער מקדש געווען מיט א שטר אירוסין, און דאס האט גארנישט צו טון מיט עדי חתימה, מיט עדי מסירה, ס'איז געוועזן סיי עדי חתימה, און ס'איז געווען עדי מסירה, נאר דא איז די שאלה, כגון שכתבו שלא לשמה, מ'האט געשריבן דעם שטר אירוסין שלא לשם די אישה, ובדריש לקיש קמיפלגי, דאס וואס רבי מאיר זאגט מ'איז מקדש מיט א שטר אירוסין, וואס איז נישט געשריבן לשמה איז אינה מקודשת, און רבי אלעזר זאגט ס'איז יא מקודש, קריגן זיך אין דער זאך פון ריש לקיש'ן דבעי ריש לקיש, ריש לקיש האט געפרעגט א שאלה, ביי א גט שטייט דאך אין דער תורה וכתב לה אז עס מוז זיין געשריבן לשמה, האט געפרעגט ריש לקיש, שטר אירוסין שכתבו שלא לשמה, דער שטר קידושין האט אים נישט געשריבן לשם די אישה וואס ער וויל מקדש זיין, ער האט עס געשריבן לשם אחרת, אדער האט עס געשריבן סתם, מהו, צי הייסט דאס א שטר צי נישט? צי זאגן מיר, הויה ליציאה מקשינן, דער גאנצער דין אז מען קען מקדש זיין מיט א שטר לערן איך דאך אפ, ווייל איך גלייך צו ויצאה והיתה, גלייך איך צו קדושין צו גירושין, אזוי ווי די גירושין קענען זיין מיט א שטר, אזוי קדושין מיט א שטר, דעריבער זאגן מיר דארף עס זיין גלייך צו גירושין, מה יציאה אזוי ווי גירושין בעינן לשמה דארף דאך ווערן געשריבן דער גט לשם האישה, ווייל עס שטייט דאך וכתב לה לשמה,

מה הווי' דכסף, אזוי ווי קידושין פון כסף, לא בעינן לשמה, דארף נישט זיין לשמה, ער איז דאך איר נישט מקדש מיט דעם כסף נאר די ווערט וואס דאס האט, ס'דארף נישט זיין אז מען זאל אויסגיסן די מטבע, זאל מען אויסגיסן לשם זאת האישה. אף הווי' דשטר, די זעלבע זאך אויב מען איז מקדש מיט א שטר לא בעינן לשמה. בתר דבעיא, נאכדעם ער האט געפרעגט די שאלה, הדר ריש לקיש, הדר פשטה, האט ער זיך אליין פושט געווען, ויצאה והיתה, מקיש הוויה ליציאה, וואס איז אים שפעטער צוגעקומען? לכאורה איז דאך דא א בעסערע סברא צו זאגן הוויות להדדי מקשינן, איך זאל צוגלייכן איין סארט קידושין צו די אנדערע סארט קידושין, איידער זאגן קידושין צוגלייכן צו גירושין, נאר ער זאגט אזוי, אז דער גאנצער דין אז עס העלפט

דעריבער זאגט ר' מאיר האט איר מקדש געווען מיט א שטר אירוסין וואס איז נישט געווען געשריבן לשמה איז זי אינה מקודשת. ומר, און רב אלעזר לית ליה דריש לקיש האלט נישט וואס ריש לקיש זאגט, און די חכמים קען מען זאגן זיי איז א ספק ווי מען האט פריער געזאגט צי סדארף זיין לשמה צי נישט, און אבער זיי האלטן אויכעט אז דעתה נמי אניירא, אז מטראכט אויך אויף די ווערט פון פאפיר, דעריבער אז סדא שוה פרוטה איז זי מקודש וודאי, און אז סנישט דא איז א ספק מקודשת. ואיבעית אימא. די ווילסט זיך דא זאגן דכולי עלמא אית להו דריש לקיש, אלע האלטן וואס ריש לקיש האט געזאגט אז שטר אירוסין דארף ווערן געשריבן לשמה, והכא במאי עסקינן און דא רעדט זיך שכתבו לשמה אז מען האט געשריבן דעם שטר אירוסין לשמה, ושלא מדעתה, זי האט נישט געוויסט ווען ס'איז געווארן געשריבן, האט איר פריער נישט געפרעגט, ער האט געוואלט מקדש זיין א פרוי רחל, האט געשריבן, געהייסן דעם סופר אנשרייבן א שטר לשמה, בשעת דעם שרייבן האט זי נישט געוויסט זאל זיין מיט א נאמען אפילו. ובפלוגתא דרבא ורבינא ורב פפא ורב שרביא קמיפלגי, אין דער זאך א שטר אירוסין וואס איז געווארן געשריבן לשמה נאר זי האט נישט געוויסט בשעת כתיבה, איז דא א מחלוקת צו ס'איז גוט. דאיתמר מיר האבן געלערנט כתבו לשמה, ער האט געשריבן דעם שטר אירוסין לשמה, לשם זאת האישה וואס ער וויל מקדש זיין, ושלא מדעתה, זי האט נישט געוויסט, רבא ורבינא אמרי, רבא און רבינא זאגן, מקודשת, זי איז מקודש, פון וואנעט ווייסן מיר דעם דין אז שטר העלפט ביי קידושין? לערן איך דיך דאס אפ פון וואו? פון גירושין. ביי גירושין דארף זי דאך נישט וויסן אויף ווען ער שרייבט דעם גט, איז די זעלבע זאך ביי קידושין, דארף זי אויך נישט וויסן ווען ער שרייבט דעם שטר אירוסין. רב פפא ורב שרביא אמרי, זיי זאגן אינה מקודשת, פארוואס? זיי זאגן איך גלייך טאקע צו קידושין צו גירושין, ביי גירושין דארף זי נישט וויסן. אבער דער דעת מקנה, ווער איז דארט ביי גירושין דער מקנה? דער מקנה איז דער מאן, דארף דארטן זיין דער דעת מקנה, די דעת פון דער מאן וואס כ'בין מקנה די אישה פאר זיך אליין מיט דעם גט, איז די זעלבע זאך ביי קידושין, דארף אויך זיין דעת מקנה, ווער איז ביי קידושין דער מקנה? זי, דעריבער אז ס'איז געווארן געשריבן שלא מדעתה איז נישט גוט, וועלן מיר לערנען אז רב מאיר וואס ער זאגט אינה מקודשת האלט אז דארף זיין דעתה, און רב אלעזר זאגט ס'מוז נישט זיין דעתה. רש"י. דאס וואס מיר זאגן עס דארף נישט זיין דעתה, די קידושין מוזן זיין מדעתה, נאר מען רעדט וועגן דעם אויב בשעת וואס דער מאן הייסט שרייבט דעם שטר, דעמאלט מוז זי נישט וויסן. אבער זיכער שפעטער מוז זי מסכים זיין אויף די קידושין, ער קען דאך נישט מקדש זיין בעל כרחה. זאגט די גמרא, נימא, מיר וועלן זאגן כהני תנאי, אז די תנאים קריגן זיך אין דעם דין וואס רב האט געזאגט המקדש במלוה אינה מקודשת, דתניא מיר האבן געלערנט, די פרוי האט גאלד,

וטבעות, טבעות מיינט מען רינגען פון די פינגער, ואקדש אני לך, און איך וועל ווערן צו דיר מקודש פאר דעם שכר פון דער ארבעט, וואס די גאלד איז געוועזן איהר'ס, כיוון שעשאן, אזוי ווי ער האט געמאכט, מקודשת איז זי מקודש, דברי ר' מאיר, אזוי לערנט ר' מאיר. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, אינה מקודשת איז נישט מקודש, עד שיגיע ממון לידה, ביז וואנען די געלט קומט צו איר אין האנט. האי ממון היכי דמי, וועלכע געלט דארף קומען לויט חכמים צו איר האנט, אילימא וועסטו וועלן זאגן אותו ממון, אז די חכמים זאגן אז נאכדעם ווי ער האט געענדיגט דאס ווען ער וועט עס איר אוועקגעבן, דעמאלט ווערט זי מקודש, זאגן די רבנן ס'מוז אזוי א זיין, עד, אינה מקודשת עד. מכלל קומט דאך אויס דתנא קמא סבר, אז די תנא קמא רבי מאיר האלט אפילו אותו ממון נמי לא, אפילו די געלט קומט נישט צו איר האנט, ער גיט איר נישט צוריק די נזמים, ווערט זי שוין מקודש, אלא במאי, מיט וואס מאכט ער די קידושין? בו מקדשא, ער איז דאך מקדש מיט דעם אויף וואס ער האט גענומען די גאלד און ער האט עס געמאכט טייערער, ער האט געמאכט פון דעם דזשולערי, איז דאך זיכער אז ער האט דאס איר נישט געגעבן, ווערט זי נישט מקודש. אלא לאו, דארף איך טייטשן בממון אחר, מ'מיינט. אנדער געלט, דאס הייסט ר' מאיר לערנט כיון שעשאן מקודשת אזוי ווי ער האט דאס געמאכט און ר'האט עס איר געגעבן אין די האנט אריין איז זי שוין מקודש, פארוואס מקדש במלוה מקודשת? און די חכמים זאגן ניין די חכמים לערנען אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה, דאס וואס ער גיט צוריק איר די שירים און די נזמים, מיט דעם ווערט זי נאך נישט מקודש, נאר ס'דארף קומען ער דארף געבן אנדער געלט, וועלכע מלוה דעם ארבעט ווערט זי נישט מקודש, פארוואס הייסט די ארבעט א מלוה? ושמע מינה, דארף איך זאגן במקדש במלוה קמיפלגי, אז די מחלוקת איז אז מ'איז מקדש מיט א מלוה צו מ'איז מקודש צו נישט, וסברוה, די וועלכע האבן געוואלט זאגן אז ר' מאיר מיט די חכמים קריגן זיך במקדש במלוה, האלטן זיי, דכולי עלמא אז אלע האלטן, ישנה לשכירות אז די באצאלונג פון די שכירות איז מתחילה פון אנפאנג ועד סוף, דאס הייסט אזוי, ווען איינער מאכט א ארבעט פאר דעם אנדערן, ער האט אפגעארבעט א שטיקל וואס פאר דעם קומט א שווה פרוטה, איז די טייטש קומט אים שוין א פרוטה, ער ארבעט נאך א ווערט וואס קומט א פרוטה, קומט נאך א פרוטה, תוספות זאגט שוין דא אז ס'האט נישט צו טון מיט דעם אז ער זאל קענען שוין גלייך מאנען אינמיטן דער ארבעט, און די שכר איז אין שכירות משתלמת אלא בסופה, עס איז נישט קיין סתירה, נאר וואס דען שולדיג איז ער שוין, מאנען קען ער נישט מאנען, ממילא קומט דאך אויס יעדן שטיקל וואס מען ארבעט, ווערט עס שוין א מילוה, איז זי שוין אים שולדיג געלט, והוה ווערט עס מילוה, ווערט דאס א מילוה, דער שכר פון דער ארבעט ווערט א מילוה, דעמאלט ווען ער גייט און ער גיט איר צוריק, וואזשע גיט ער איר צוריק? ער גיט איר צוריק איר גאלד, און זי זאגט איז זי אים שולדיג פאר דער ארבעט. מאי לאו, מיינסטו ניט, בהא קמיפלגי, אין דעם איז די מחלוקת, דמר סבר, המקדש במלוה מקודשת, רבי מאיר וואס ער זאגט כיוון שעשאן מקודשת, ווייל ער לערנט אז מ'איז מקדש א פרוי מיט א מלוה איז זי מקודש, ומר סבר, די חכמים וואס זיי לערנען ווען מען גיט צוריק די שירים און די נזמים ווערט זי נאך נישט מקודש, מען מוז געבן אנדער געלט, ווייל זיי האלטן המקדש במלווה אינה מקודשת, איז נישט מקודש, ווי קומט עס רב זאל זאגן א דין וואס אין דעם קריגן זיך תנאים, ער האלט אינה מקודשת, זאל רב זאגן הלכה כחכמים, זאגט די גמרא לא, ניין, דכולי עלמא

ווערט דער בעל המלאכה מחיוב שוין צום פועל פאר די שכירות עשיית המלאכה, ווערט עס יעדן מינוט א מלוה צו נישט? מר סבר רב מאיר לערנט, אינה לשכירות אלא בסוף, א ווען ווערט א חיוב פון שכירות? לבסוף, וואס איז טייטש לבסוף? לכאורה דאך איז אויך א מלוה, אויב ס'טייטש אין לשכירות אלא לבסוף ווען מ'האט געענדיגט די ארבעט, איז עס דעמאלט געווארן א מלווה? וואס איז נוגע וואס איז די חילוק צו עס ווערט א מלווה יעדן פרוטה יעדן פרוטה צו עס ווערט נאך דער גאנצער ארבעט? לערנט רשי טאקע פשט, אין לשכירות אלא לבסוף מיינט מען נישט ווען מ'האט געענדיגט די ארבעט, נאר בסוף מיינט מען ווען מ'גיט עס איר צוריק, ווען מ'גיט צוריק די ארבעט דעמאלט איז. ווערט דער שכירות, דאס איז דער סוף, און אויב אזוי איז ער דאך דאס מוחל לשם קידושין, איז דא נאך דאך ס'איז דאך נישט געווארן קיין מלווה, ביז דעם צוריק געבן איז דאך נאך נישט געווען דא קיין חיוב. ומר סבר, און די חכמים לערנען

אלע האלטן אז דער דין שכירות וואס יענער קומט שוין קומט אים מתחילה ועד סוף, פאר יעדן פרוטה וואס ער ארבעט אפ קומט אים שוין שכירות, און מקדש במלוה האלטן אלע אינה מקודשת, ס'איז נישט מקודש. נאר וואס דען ס'דא נישט דא רעדט זיך א שכיר אז ער ארבעט פון דעם שעה, נאר דא רעדט זיך ער איז געווען א קבלן, ער נעמט פאר דער ארבעט פאר דעם וואס ער מאכט כך וכך, דאס רופט זיך אן א אומן, והכא דא איז א שאלה באומן קונה בשבח כלי קמיפלגי, צי דער אומן ווען ער האט באקומען דארט רוי מאטריאל און ער מאכט פון דעם א כלי, זאגן מיר דא א אז ער איז קונה ווען ער מאכט פון דעם גאלד א כלי איז ער זוכה אין דער כלי, און אויב ער איז זוכה אין דער כלי דעמאלט ווען ס'איז ריכטיג ער דארף עס צוריק געבן, נאר דעמאלט ווען ער גיט עס צוריק רופט זיך עס אן ווי מ'האט זיך צונויפגערעדט, איז דעמאלט עס א ענין פון מכירה, אבער וועמענס איז דער שבח פון דער כלי? דאס איז דעם אומן'ס, און אויב דאס איז דעם אומן'ס איז דעמאלט ווען ער גיט עס צו איר, גיט ער דאך איר זיינס א זאך, ווערט זי מקודש. מר סבר רב מאיר לערנט, אומן קונה בשבח כלי, אז דער אומן איז קונה בשבח כלי, פאסט זיך דא נישט צו זאגן ישנה לשכירות, ווייל אלעס וואס ווערט בעסער איז נישט קיין מלווה, נאר ער איז זוכה דער אומן אין די כלי, און ער גיט אים און ער גיט עס צוריק פאר דעם שכר הקצוב איז דאס א ענין ווי א מכירה, איז אט מיט דעם איז ער איר מקדש און מר סבר די חכמים לערנען אין אומן קונה בשבח כלי, דער דין צו אומן קונה בשבח כלי צו נישט האט א נפקא מינה לגבי אנדערע זאכן אויכעט, דער דין איז ווען ס'האט ביי מיר געארבעט א ארבעטער בייטאג איז ביומו תתן שכרו דארף מען אים באצאלן דעם זעלבן טאג ווען ער ענדיגט די ארבעט, איז דאך א חוץ דעם דא א לאו פון לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר, ווי וועט זיין אז איך האב געקויפט ביי איינעם א זאך, מוז איך אים נישט באצאלן דעם זעלבן טאג פאר דעם זאך וואס איך האב געקויפט, איז אויב מיר זאגן אומן קונה בשבח כלי, רופט זיך דאך אן דער צוריק געבן ווי א מכירה, איז ווייל דארטן ווען ער איז א קבלן איז נישט דא דער לאו, פון לא תלין, ס'איז נישט דא די עשה פון ביומו תתן שכרו, אבער אויב איך זאג אין אומן קונה בשבח כלי, איז ער גלייך ווי א ארבעטער. ואיבעית אימא, דו ווילסט זיך דא זאגן, דכולי עלמא אין אומן קונה בשבח קהלה. אלע האלטן אז די אומן איז נישט קונה בשבח כלי, און וישנה לשכירות מתחילה ועד סוף איז דאך דאס זיכער וואס? א מלווה, און אלע האלטן אז המקדש במלווה אינה מקודשת, אויב אזוי וואס איז די סברה פון ר' מאיר'ן וואס ר' מאיר זאגט מקודשת? והכא במאי עסקינן דא רעדט זיך כגון שהוסיף לה אז ער האט צוגעגעבן נופך א שטיינדל, כתוב נופך ספיר ויהלום, האט עפעס צוגעגעבן משלו פון זיינע, איז מיט וואס איז ער איר מקדש? איז ער איר מקדש מיט דעם נופך, און אויכעט מיט דעם שכר פעולה וואס דאס איז א מלווה. דמר סבר רב מאיר לערנט מלווה ופרוטה, ווען איינער איז מקדש א פרוי מיט א מלווה מיט א פרוטה, דעתה אפרוטה, טראכט זי נאר וועגן די פרוטה, מיט די פרוטה אליין, ס'א בארע זאך, מיט דעם איז זיך מקדש, דעריבער ווערט זי מקודש מיט דעם נופך. ומר סבר און די חכמים לערנען, דעתה אמלווה, אז זי טראכט אויף די מלווה אויכעט, און אויב זי טראכט אויף די מלוה אויך, און מיט די מלוה קען מען דאך נישט ווערן מקודש, ווי טרעפן מיר אזוין דין אז ס'זאל זיין א מחלוקת מלוה ופרוטה צו דעתה אמלוה אויך צו נאר אפרוטה, ובפלוגתא דהני תנאי, ס'איז די זעלבע מחלוקת וואס מיר האבן פון דיע תנאים. דתניא מיר האבן געלערנט אז איינער זאגט צו א פרוי איך בין דיר מקדש בשכר שעשיתי עמך, איך האב ביי דיר געארבעט דארפסטו מיר באצאלן פאר דער ארבעט, עסטו מיר נישט באצאלן פאר דער ארבעט מיט דיע געלט בין איך דיר מקדש, איז דער דין אינה מקודשת, זי איז נישט מקודש, ווייל דאס וואס זי דארף אים צאלן פאר דער ארבעט איז דאך דאס א מלוה, און המקדש במלוה אינה מקודשת. אבער ווען ער זאגט, בשכר שאעשה עמך, איך וועל וואס כ'וועל מיט דיר ארבעטן, מקודשת. פארוואס זאל זי זיין מקודש? ווייל ער לערנט אין לשכירות אלא לבסוף, ווען מען גיבט צוריק איז דעמאלט ווען ער וועט ענדיגן ארבעטן ער וועט צוריק געבן און דעמאלט גיבט ער דאך איר עפעס א זאך. רבי נתן אומר, רבי נתן זאגט, בשכר שאעשה עמך אינה מקודשת, אויב ער זאגט צו איר איך בין דיר מקדש בשכר שאעשה עמך, איז זי נישט מקודש, ווייל ער האלט ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, ווערט דאך עס כסדר א מלווה א מלווה, וכל שכן און אוודאי און אוודאי בשכר שעשיתי עמך, איז דאך עס שוין זיכער געווארן פריער א מלווה און זיכער נישט מקודש. דאס הייסט, רבי נתן איז נישט מחלק צי דאס וואס ער האט שוין געארבעט צי וואס ער וועט ער וועט ארבעטן, ווייל ער לערנט דאך ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף איז דאס אויך א מלווה. קריגט זיך הייסט עס דער תנא קמא מיט רבי נתן'ען אין דעם דין צי ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף אדער אין לשכירות אלא לבסוף. דער תנא קמא לערנט דאך בשכר שאעשה עמך מקודשת, ווייל ער לערנט אין לשכירות אלא לבסוף, און רבי נתן זאגט אינה מקודשת ווייל ער האלט ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף. רבי יהודה הנשיא אומר, רבי יהודה הנשיא זאגט, באמת אמרו, אין אמת האבן די חכמים געזאגט, בין בשכר שעשיתי עמך, שעשיתי, בין בשכר שאעשה עמך, איז שטענדיג דער דין אינה מקודשת. זאגט דאך רבי יהודה הנשיא די זעלבע ווערטער ווי רבי נתן, נאר איז נאך עפעס לייגט ער צו. ואם הוסיף לה נופך משלו, בשעת דער ארבעט האט ער צוגעלייגט, דעמאלט מקודשת, ווערט זי מקודש מיט דעם נופך. וואס קומט דאך אויס אז רבי נתן לערנט אז אפילו ער האט מוסיף געווען א נופך ווערט אויך נישט מקודש, ווייל אויב אזוי ווייל אויב נישט כ'זאל אזוי לערנען וואס איז די חילוק פון רב נתן מיט רב יודא הנשיא? דארף איך דאך דא שוין לערנען אז דעם דין הוסיף לה נופך משלו, דאס הייסט אז ס'מלוה ופרוטה מקודשת, דעם דין זאגט נאר רב יודא הנשיא און רב נתן זאגט עס נישט, בין תנא קמא לרב נתן איכא בינייהו שכירות, דער תנא קמא לערנט דאך בשכר שאעשה עמך איז מקודשת, ווייל ער האלט אין לשכירות אלא לסוף, אבער רב נתן לערנט ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, דעריבער איז אפילו בשכר שאעשה עמך איז אויך נישט מקודש. בין רב נתן

מקודשת, און די חכמים זאגן אינה מקודשת, קריגן דארט רעדט זיך אויך הוסיף לה נופך משלו, און זיי קריגן אין זעלבן מחלוקת וואס דא קריגט זיך רבי נתן מיט רבי יהודה הנשיא. תוספות זאגט צו צוויי זאכן, איינס זאגט צו תוספות אפילו דער וועלכער לערנט אין לשכירות אלא לבסוף דאך קען א פועל חרטה האבן אפילו בחצי היום, און ער דארף אים באצאלן פאר די האלבער ארבעט, נאך זאגט תוספות, אפילו איך לערן ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, אבער דאס איז א זיכערע זאך, אינה משתלמת אלא לבסוף, ער קען נישט פארלאנגען פון אים, איך האב שוין אפגעארבעט אזויפיל, ביסט שוין בעל חוב אזויפיל, ניין, די תוספות ברענגט אראפ די גמרא אין בבא מציעא דף ס"ה, זאגט די משנה, ווען איינער זאגט צו א פרוי, התקדשי לי, זאלסט ווערן צו מיר מקודש, בכוס זה של יין, מיט דעם כוס פון וויין, ונמצא של דבש, און עס קומט אינדערוויילע דאס נישט קיין וויין, נאר דאס איז האניג, און האניג איז דאך טייערער ווי וויין, דער שינוי איז געוועזן למעליותא, אויף בעסער, אדער פארקערט, של דבש, ער זאגט ווערט צו מיר מקודש מיט דעם כוס פון האניג, ונמצא של יין, דא איז שוין דער שינוי לריעותא, לגריעותא. בדינר זה של כסף ונמצא של זהב, ער זאגט אז ווערט צו מיר מקודש מיט דעם זילבערנעם דינאר, דערווייל איז דאס א גאלדענעם, דער שינוי איז געוועזן למעליותא. אדער פארקערט, ער זאגט איר של זהב ונמצא של כסף על מנת שאני עשיר ונמצא עני. אדער פארקערט, עני ונמצא עשיר, איז דער דין אינה מקודשת זי איז ניט מקודש. רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, אם הטעה ער האט איר אפגענארט לשבח, ס'איז בעסער מקודשת ווערט זי יא מקודש. דאס הייסט ווען ער זאגט בכוס זה של יין ונמצא של דבש איז זי מקודש, ווען ער זאגט בדינר זה של כסף ונמצא של זהב ווערט זי מקודש. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, התקדשי לי בכוס זה, ווען איינער זאגט צו א פרוי ווערט צו מיר מקודש מיט דעם כוס, איז דא דריי ברייתות וואס יעדע ברייתא זאגט א אנדער זאך. תנא חדא, אין איין ברייתא האט מען געלערנט בו ובמה שבתוכו, אז ער מיינט צו מאכן די קידושין מיט דעם כוס און מיט דעם וואס איז אינעווייניג, איז דא דא צוויי דינים, ווי וועט זיין אז איינס אליין איז נישט ווערט קיין שווה פרוטה, נאר ביידע צוזאמען זענען ווערט א פרוטה. איז זיך מצרף, און נאך א דין אז ער דארף איר אוועק געבן אי דעם כוס אי דעם מה שבתוכו. ותניא אידך, אין א צווייטע ברייתא האט מען געלערנט בו אז די קידושין ווערן מיט דעם כוס אליין, ולא במה שבתוכו, ממילא זי איז נישט זוכה במה שבתוכו, איז זיך דאס נישט מצרף צו שווה פרוטה, ווייל ר'איז איר נאר מקדש בו מיט דעם כוס אליין. ותניא אידך אין א דריטע ברייתא האבן מיר געלערנט במה שבתוכו אז די קידושין זענען נאר מיט דעם וואס געפינט זיך אינעווייניג אין דעם כוס, ולא בו, נישט מיט דעם כוס אליין, דעם כוס אליין דארף מען צוריקגעבן. זאגט די גמרא ולא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. הא במיא, וואסער איז נישט חשוב, זאגן מיר מיט וואס האט ער געמאכט די קידושין, נאר מיטן כוס, נישט במה שבתוכו. הא בחמרא, ביי וויין איז דער סדר אז מען טרינקט אויס דעם וויין און מען גיט אפ דעם כוס, זאגן מיר ביי וויין במה שבתוכו ולא בו. הא בציהרא, ציהרא דא אין רש"י צוויי טייטשן, איין טייטש איז ראסל פון פיש, וואס דאס איז געמאכט געווארן מען זאל אין דעם איינטינקען ברויט, דאס האלט מען מען טרינקט עס נישט גלייך אויס, און דעמאלט קויפט עס צוזאמען ביידע צוזאמען, צו נאך א טייטש איז דא אין רש"י בציהרא פון לשון יצהר, דאס איז פון לשון אויל, דעמאלט זאגן מיר בו ובמה שבתוכו. אין דער משנה האבן מיר געלערנט אם הטעה לשבח, אויב מ'האט אפגענארט צו בעסער, איז דער האלט רב שמעון הרי זו מקודשת, עס איז מקודש. פרעגט די גמרא, ולית ליה לרב שמעון האלט דען ניט רב שמעון יין ונמצא חומץ, איינער האט פארקויפט זיין חבר וויין און ס'איז געווארן געפונען דערווייל איז עס עסיג. חומץ האט אים פארקויפט עסיג ונמצא יין, דערווייל איז דאס וויין, שניהם יכולים לחזור בהם, ביידע קענען חרטה האבן, דאס הייסט ער האט אים פארקויפט יין ונמצא חומץ, איז אפילו דעמאלט ווען דער לוקח באשטייט אויף חומץ, סארט ער מיך אויך צו ביליגער, דאך זאגן מיר, דער מוכר קען אויך חרטה האבן, שניהם יכולים לחסה, נישט בלויז עס קאָן חרטה האָבן דער, וועלכע ס'איז געווען פאַר אים אַ גריעותא, ביידע קאָנען חרטה האָבן. פאַרוואָס קאָנען ביידע חרטה האָבן? אַלמא, זעען מיר דאָך, איכא דניחא ליה בחלא, אַנדערע, וויל, דאַרף בעסער דעם עסיג. כאטש כ'האט אים פארקויפט עסיג און ער גיט אים וויין, אבער ער וויל בעסער עסיג. ואיכא דניחא ליה בחמרא, און אנדערע איז ניחא מיט וויין. הכא נמי דא אויכעט, ער האט איר געזאגט דינר של כסף און ר'האט איר געגעבן דינר של זהב, איקא דניחא ליה בכספא, אנדערע זענען זיי די ווילן בעסער האבן זילבער, ולא ניחא ליה בדהבא, פארוואס זאל ר' שמעון ווידער לערנען אז זי ווען הטעה לשבח ווערט זי מקודש דארטן ביי דעם דין אז ביידע קענען חרטה האבן דארט קריגט נישט קריגן ר' שמעון? אמר רב שימי בר אשי האט רב שימי בר אשי געזאגט אשכחתיה לאביי כ'האב געטראפן אביי דיתיב ער איז געזיצן וקא מסביר ליה לבריה ער האט געגעבן צו פארשטיין זיין זון וואס איז דא אנדערש פון יין ונמצא חומץ חומץ ונמצא יין הכא במאי עסקינן, דא רעדט זיך אז דער טעות איז נישט געווען ביי איר, אויב דער טעות זאל זיין ביי איר, ער זאגט איר נא דיר א דינר של כסף, און דערווייל האט ער געגעבן זהב, וועט ר' שמעון אויך האלטן אז ס'איז נישט מקודש. נאר דא רעדט זיך, כגון שאמר לשלוחו, דער מאן האט געזאגט צו זיין שליח, הלוויני דינר של כסף, ליי מיר א דינר של כסף, ולך און גיי, וקדש לי און זיי מיר מקדש אשה פלונית. והלך, איז געגאנגען דער שליח, והלווה של זהב, און ער האט געגעבן א גאלדענעם. די פרוי ער האט דער שליח האט געזאגט גאלד, און ער האט געגעבן גאלד, נאר דער של כסף, ונמצא של זהב מיינט מען דעם שליח האט ער געהייסן כסף, און דער שליח האט גענומען גאלד און דער מאן וואס שטייט מיט גאלד. מר סבר, דער תנא קמא לערנט קפידא. אז ער וויל דווקא בשעת מעשה ווען ער האט געזאגט כסף האט ער געוואלט נאר כסף נישט קיין זהב, ממילא האט ער דאך נישט געטון זיין שליחות איז ער נישט מקודש, ומר סבר און רב שמעון לערנט מראה מקום הוא לו, ער איז אים נאר מראה מקום, ער זאגט אים קענסט מיר געבן א דינער כסף אויב דו קענסט מיר נישט לייען קיין דינער זהב, אבער א דינער זהב וואלט איז געוויס גוט. אבער דארטן ווי דער טעות איז געוועזן ביי די דור, מען האט איר געזאגט כסף און מען האט איר געגעבן זהב, וועט רבי שמעון אויך האלטן אז ס'איז נישט מקודש. פרעגט די גמרא, אי הכי, אויב דו זאגסט די משנה רעדט זיך א שליח האט איהר מקדש געווען, פארוואס שטייט אין משנה התקדשי לי התקדשי לו מיבעי ליה, סדארף דאך שטיין התקדשי לו זיי מקודש צו אים, ווייל דער שליח איז דאך נישט פאר זיך מקדש, הטעה הטעה א דגש ה"א, איז די טייטש איהר אפגענארט, פארוואס שטייט ער האט איהר אפגענארט? הטעה לשבח, הטעהו לשבח מיבעי ליה, ס'דארף דאך שטיין אז ער האט אים אפגענארט, דער שליח האט אפגענארט דעם מאן. נמצא, שטייט, נמצא אז ס'איז געווארן געפינען של זהב, ס'איז געווארן שפעטער געפינען מעיקרא נמי דזהב אבער ס'איז דאך

הכא במאי עסקינן, דא רעדט זיך אין אזא'ן פאל. דער פריערדיגער עצם דין ווען ער האט געזאגט צו זיין שליח איז און דא בלייבט עס אזוי אז דארט וועט טאקע זיין א מחלוקת, לויטן תנא קמא איז עס קפידא און לויט רבי שמעון א מראה מקום, נו דעם דין עצם האב איך נישט אפגעפרעגט, איך האב נאר אפגעפרעגט איך קען נישט זאגן די משנה רעדט זיך אין דעם פאל, נאר די משנה רעדט זיך כגון שאמרה היא זי האט געזאגט לשלוחה צו איר שליח צא זי האט געשיקט איר שליח צא גיי ארויס וקבל לי קידושי זיי מקבל פאר מיר די קידושין מפלוני פון דעם מענטש שאמר לי דער מענטש האט מיר געזאגט התקדשי לי בדינר של כסף ער האט געזאגט אז ער וויל מיר מקדש זיין מיט א דינר של כסף והלך. דער שליח איז געגאנגען, ער זאגט אים די און די פרוי האט מיר געשיקט, זי האט מיר געמאכט א שליח לקבלת קידושין, ונתן לו, האט דער מאן אים געגעבן דינר של זהב. מר סבר, דער תנא קמא פון דער משנה לערנט קפידא, זי וויל נאר פון כסף, מכח די סברא וואס מיר האבן פריער געזאגט, איכא דניחא לה בכסף. דעריבער אינה מקודשת ומר סבר און רבי שמעון לערנט מראה מקום היא לו אז זי טוט נאר אנווייזן דעם שליח אז ער וועט דיר נאר געבן דינר של כסף נעם אויכעט ומאי נמצא וואס איז די טייטש נמצא? איז דאך נישט געווען קיין טעות. דקא צייר בבליתא, ווען דער שליח, ווען ער האט עס געגעבן צו דעם שליח, דער מאן, איז עס געווען איינגעוויקלט אין א שמאטע, און ער האט עס אזוי געגעבן צו איר איינגעוויקלט, איז בשעת מסירה האט זי געמיינט אז ס'איז כסף, און אויב נמצא של. זהב, האלטן אלע אז וואס? איז איז לויט ר' שמעונ'ען זאגן מיר הטעה לשבח איז מקודשת ס'נאר מראה מקום און די תנא קמא לערנט קפידא און ווייל ער האט שוין געזאגט אין די רישא בשבח ממון איז ער מקדש דארף